ברוך השם, מסכת סוכה, דף מ"ט, עמוד א', די דריטע שורה פון אויבן. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, האט רבה בר בר חנה געזאגט אין נאמען פון רבי יוחנן, שיטין, די חלל וואס געפינט זיך אונטערן מזבח, אנטקעגן דעם ארט וואס אויבן גיסט מען די נסכים מששת ימי בראשית נבראו, בשעת בריאת העולם, ביי די וועלט באשאפונג, אין די ששת ימי בראשית איז דאס געווארן באשאפן, שנאמר ווי שטייט א פסוק, שיר השירים, קאפיטל ז', פסוק ב'. דארט שטייט חמוקי ירכיך, די באהאלטענע פון דיין דיך, כמו חלאים איז די פראסטע טייטש פון ווארט חלאים, איז פון לשון צירונג, און דער אויספיר פון פסוק איז מעשה ידי אמן, דאס איז די געווארן געמאכט פון א פאכמאן.

אז זענען הויל ויורדים און זיי נידערן אראפ עד התהום ביז דעם אפגרונט. מעשה ידי אמן זו מעשה ידי אומנותו של הקדוש ברוך הוא, דאס האט געמאכט דער אייבישטער. תנא דבי רבי ישמעאל האט מען געלערנט אין בית מדרש פון רבי ישמעאל'ן שטייט אין פסוק בראשית, די תורה הייבט זיך אן בראשית, אל תקרי בראשית, זאלסט נישט לייענען בראשית, אלא ברא שית, דער אייבערשטער האט באשאפן שית, דעם חלל וואס איז דא אונטערן מזבח כנגד מקום,

אשירה נא לידידי, איך וועל זינגען פאר מיין פריינד, דאס וואס מיין ידיד דארף זינגען וועל איך זינגען, שירת דודי, דעם שיר פון מיין דוד, לכרמו, צו זיין וויינגארטן. כרם היה לידידי, א וויינגארטן איז געווען צו מיין ידיד, בקרן בן שמן, אין א פעטע ווינקל.

און האט אים פארפלאנצט שורק מיט גוטע גפנים, נישט די צווייגן פון גפנים נאר די ווארצלען וואס וואקסט בעסער, ויבן מגדל בתוכו, און ער האט געבויט מגדל א טורעם אין אים, וגם יקב. חצב בו, אויך יקב א גריב האט ער דארטן אויסגעהאקט. דאס הייסט מגדל איז פשטות די טייטש גייט ארויף אויף די מויל ווי מען טוט אויספרעסן די וויינטרויבן, און יקב גייט ארויף אויף דעם גריב וואס די גריב איז פארהאן דערנעבן ווי עס רינט אריין די וויין. איז די גמרא דא יעצט מפורש, ויטעהו שורק האט עס געפלאנצט זייער גוט, זה בית המקדש וואס גייט ארויף אויף די בית המקדש, ויבן מגדל בתוכו האט געבויט א טורעם אינעווייניג, זה מזבח, דער מזבח איז דאך געווען געבויט ווי א מגדל. וגם יקב חצב בו, ער האט דארטן אויך אויסגעהאקט א גרוב, אלו השיתין, דאס מיינט מען די שיתין, די חלל וואס געפינט זיך אונטער די מזבח כנגד מקום הנסכים. רש"י. תניא מיר האבן געלערנט, אמר רב אלעזר בר צדוק, רב אלעזר בר צדוק האט געזאגט, לול קטן, א קליינע פענסטער, א קליינע עפענונג, היה בין כבש למזבח, איז געווען צווישן כבש, כבש ווערט אויך אנגערופן די ראמפ אויף וואס מ'איז ארויפגעגאנגען צום מזבח, במערבו של כבש, מערב זייט פון כבש איז דארט געווען א קליינע עפענונג צו דער ערד. ואחת לשבעים שנה, און איין מאל אין זיבעציג יאר, פרחי כהונה, יונגע כהנים, יורדים לשם, און זענען אראפגעגאנגען אונטן אין דעם גריב אונטן, ומלקטין משם, זיי האבן פון דארט צוזאמענגעקליבן יין קרוש, פאר טריקנטן, פארהארטעוועטן וויין, שדומה, וואס איז געווען גלייך. לעיגולי דבילה, צו געפרעסטע פייגן, דער וויין וואס זיך איז אונטן אראפגעקומען, האט זיך, איז געווארן פאר דער צייט, די פייכטקייט אוועקגעגאנגען, ס'איז נאר געבליבן די געדיכטיקייט, אין פארלויף פון זיבעציק יאר האט זיך צוזאמענגעקליבן און געווען הארטע שטיקער, ווי געפרעסטע פייגן, ובאין. און די כהנים זענען געקומען ושורפין אותו, און מען האט פארברענט דאס וואס מען האט פון דארטן ארויסגענומען, ווייל מען טאר נישט פון דעם הנאה האבן, ס'איז דאך א הייליגע זאך, האט מען דאס פארברענט בקדושה אויף א הייליג ארט, אינעווייניג אין דער עזרה האט מען דאס פארברענט, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, בקודש, אין א הייליג ארט, הסך נסך, זאלסטו גיסן א גיסונג. שכר, אלטן וויין לשם צום אייבערשטן, איז דער פסוק רעדט זיך פון די נסכים, לערן איך אפ אזוי, כשם שניסוכו בקדושה, אזוי ווי גיסן דארף זיין אויף א הייליג ארט אין דער עזרה, כך שריפתו בקדושה, אזוי דארף מען עס אויך פארברענען אויף א הייליג ארט. פרעגט די גמרא מאי משמע, ווי ליגט אין דעם פסוק אז מען זאל עס פארברענען אויף א הייליג ארט, אז דאס וואס בלייבט איבער, דאס וואס איז געווארן אויסגעטריקנט דער וויין, דארף מען פארברענען אויף א הייליג ארט? אמר רבינא האט רבינא געזאגט, אתיא קודש קודש, איך לערן אפ קודש קודש.

געוואוסט פון שטימען מעג מען עסן צוויי טאג אין א נאכט, עס בלייבט אויף שפעטער, צו חתן סעודה'שער מעג מען עסן א טאג אין א נאכט, עס בלייבט אויף שפעטער, איר וועט א רב צו עסן אן עושר, זאלט איר פארברענען וואס איז איבער זאל עס בעיסן פייער, לא יחד, קען נישט ווערן געגעסן די קודשים, אויב ס'הייסט, זאג איך אזוי, אז די זויגן קודש. דארף דאך זיין די גיסן במקום קודש, און די זעלבע זאך מיט ושרפת, ווען איך דארף עס פארברענען דארף עס אויכעט זיין במקום קודש. רש"י. זאגט די גמרא, כמאן אזלא, ווי וועמען וועט אויסקומען, הא דתנן, דאס איז א משנה דאס, ווי וועמען וועט אויסקומען דאס וואס מיר האבן געלערנט, דאס איז א משנה אין מעילה, נסכים, די נסכים וואס מען גיסט אויפן מזבח בתחילה אין אנפאנג, אזוי ווי מען האט אים מקדיש געווען, איידער מען האט עס געגאסן אויפן מזבח, מועלין בהן איז מען מועל, אויב מען האט פון זיי הנאה דארף מען ברענגען א קרבן מעילה, ירדו לשיתין, נאכדעם ווי די נסכים האבן שוין אראפגענידערט אונטן אין דעם חלל אין דעם פרייען פלאץ וואס איז דא אונטער די מזבח, אין מועלין בהם, איז מען נישט מועל, ווייל ס'איז דאך שוין זעהן מ'דארף עס מער נישט האבן קיין צורך גבוה. לימא וויל מען זאגן רב אלעזר בר צדוק היא אז דאס גייט ווי רב אלעזר בר צדוק. וואס רב אלעזר בר צדוק האט פריער געזאגט אז איינמאל אין זיבעציג יאר האט מען זיי דארטן ארויס גענומען. דאי רבנן, אויב כ'זאל זאגן דאס גייט מיט די רבנן, ווי קען מען שפעטער מועל זיין אין די נסכים? די רבנן לערנען דאך אז די לאך פון די שיתין איז געגאנגען ביז דעם תהום, אויב אזוי, הא נחתו להו לתהום, די נסכים זענען דאך שוין אראפגעגאנגען ביז דעם תהום, ווי פאסט זיך אז איך זאל דארט מועל זיין מיט זיי? זיי זענען דאך נישטא, זיי זענען דאך טיף טיף אין דער ערד. זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה אפילו תימא רבנן, דאס קען גיין ווי די רבנן אויכעט, נאר דא רעדט זיך בדאיקלט, אויב ער האט אויפגעהאנגען א כלי אין די שיתין. אז די נסכים זאלן אריין קומען אין דער כלי, זאגן מיר, ווייל מ'האט שוין מקיים געווען ביי די נסכים די מצוה, איז מען נישט מועל. אין אמת'ן קען האלטן דער תנא אז די נסכים זענען אראפ געגאנגען ביז דער תהום, ממילא די נסכים וואס האבן זיך אראפ געגאסן קען מען נישט אראפ נעמען זיי אין תהום. נאר גייט מען דא דערציילן אז אויב מען האט אויפגעהאנגען א כלי, און אין דער כלי איז אריין געקומען נסכים, זאגן מיר מ'איז נישט מועל, ואיכא דאמרי, די אנדערע זאגן האבן עס אנדערש געפרעגט, לימא וויל מען זאגן רבנן היא, דאס גייט מיט די רבנן, דאס וואס דא שטייט ירדו לשיתין אין מועלין בהם דאס איז נאר לויט די רבנן ולא רב אלעזר ברב צדוק נישט ווי רב אלעזר ברב צדוק דאי רב אלעזר אויב ס'זאל גיין אזוי ווי רב אלעזר ער לערנט אז מ'דארף עס פארברענען במקום קדוש. נאכדעם ווי ס'ווערט אויסגעטריקן, אויב אזוי אכתי בקדושתייהו קיימי, איז דאך נאך דא אויף די נסכים אפילו נאכדעם ווען זיי זענען שוין גענידערט לשיתין, איז דאך אויך אויף זיי דא קדושה, פארוואס איז מען נישט מועל? זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא רב אלעזר דאס קען גיין ווי רב אלעזר, איי וועסט מיר פרעגן, רב אלעזר בר צדוק זאגט דאך אז מען דארף עס שפעטער פארברענען איז דאך נאך דא אין דעם צורך גבוה מען דארף דאס נאך שפעטער פארברענען פארוואס איז מען נישט מועל איז דער תירוץ אין לך דבר שנעשה מצותו ס'איז נישט דא א זאך וואס ביי דער זאך איז געווארן אפגעטאן די מצוה ומועלין בו דא אויך אין דעם מאמענט ווען איך גיס די נסכים אויף דעם מזבח. האב איך זיך שוין מקיים געווען די מצוה פון נסכים, איז אויב כ'האב שוין מקיים געווען די מצוה פון נסכים, בין איך נאכדעם אין זיי נישט מועל. רשי. אמר ריש לקיש, האט ריש לקיש געזאגט, בזמן שמנסכין יין על גבי המזבח, אין דער צייט ווען מען גיסט וויין אויף דעם מזבח, פוקקין את השיתין, טוט מען פארמאכן, די לאך וואס די לאך גיסט זיך עס אריין אין די שיתין איז דעמאלט זעהט זיך אויס די גאנצע וויין איז דא אין דעם ספל, סדוכט זיך אז סאיז פול עס גייט איבער, לקיים מה שנאמר מקיים דאס וואס שטייט אין פסוק בקודש דעם הייליגן ארט הסך נסך זאלסטו גיסן א גיסונג שכר פון אלטע וויין לשם צום אייבערשטן מאי משמע? ווי ליגט אין דעם פסוק אז מען דארף פארשטאפן די לעכער וואס זיי גייען אריין אין די שיטה? אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט, שכר לשון שתיה, שכר איז א לשון פון טרינקען, לשון שביעה א לשון פון זאטקייט, לשון שכרות איז א לשון פון שכרות, דעריבער טו איך דאס פארמאכן. זעט אויס אז ס'איז דאך דא אסאך אסאך.

א מענטש ווערט זאט וואס ער טרינקט וויין מגרוניה שבע, איז די זאטקייט איז פון דעם האלז, אויב ער טרינקט מיטאמאל אסאך ווערט ער זאט, ווי איז אבער ער טרינקט קליינטשיקע ביסעלעך זעטיגט ער זיך נישט אן מיטן וויין, ביי עסן א זאך איז נישט קיין חילוק צו ער עסט ביסעלעך צו ער עסט אסאך מיטאמאל, די זאטקייט נעמט זיך. מילוי הכרס, מ'האט אינעווייניג אויפגעגעסן די חלב. אבער ביי וויין איז אנדערש, די זאטקייט פון דעם וויין איז פון דעם מויל פון דעם האלז. אמר רבא האט רבא געזאגט צורבא מרבנן א תלמיד חכם דלא נפישא ליה חמרא וואס ער האט נישט קיין סאך וויין. ליגמע גמועי. זאל ער טרינקען גרויסע טרינקען וויין, וועט ער נישט דארפן מער קיין ווארענונג. דערציילט די גמרא, רבא אכסא דברכתא, רבא די כוס פון בענטשן, איז געווען דער כוס ביי אים זייער געליבט, אגמע גמועי, האט ער דאס געזיפט מיט גרויסע זיפן, צוליב חיבוב מצוה, צו מאכן ליב די מצוה האט ער זיך אזוי געפירט. רשי.

מה יפו ווי שיין זענען פעמותיהן של ישראל די טריט פון די אידן בשעה שעולין לרגל אין די דריי יום טובים פסח שבועות סוכות ווען זיי זענען עולה לרגל בת נדיב בתו של אברהם אבינו די טאכטער פון אברהם אבינו שנקרא נדיב אברהם אבינו ווערט אנגערופן מיט דעם לשון נדיב. שנאמר וואס שטייט אין פסוק נדיבי עמים, די פעלקער וואס האבן באוויליגט, רשי טייטשט עס דארט וואס האבן געוואלט מקדש השם זיין דעם נאמען פון אייבערשטן, נאספו האבן זיך איינגעזאמלט, עם די פאלק אלוקי אברהם. אלוקי אברהם ולא אלוקי יצחק ויעקב? פארוואס דערמאנט דער פסוק אלוקי אברהם? אלא נאר אלוקי אברהם שהיה תחילה לגרים, ער איז געווען דער ערשטער צו גרים, ער איז געווען דער ערשטער וואס זיין הארץ האט אים באוויליגט נאר דאס אז ער זאל דערקענען דעם אייבערשטן און זאל זיך מגייר זיין.

די רייד פון דער תורה זאלן זיין בסתר, מען מיינט אז מען זאל נישט לערנען די תורה אויף א ארט אין מארק וואס דארט איז דא שטערונגען. יעצט טייטש איך דעם פסוק, חמוקי ירכיך שטייט דאך ווייטער אין פסוק כמו חלאים.

הגיד לך אדם מען זאגט דיר מענטש, מה טוב, וועלכעס איז גוט, מה השם דורש ממך, וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון דיר, כי אם עשות משפט, נאר צו טון גערעכטיגקייט, ואהבת חסד, און ליב האבן חסד, והצנע לכת עם אלוקיך, מען זאל טון הצנע לכת'דיגע זאכן, באהאלטענע זאל מען טון מצוות.

לחופה. פון וואנען ווייס איך אז ס'גייט ארויף די זאכן ווייל דא שטייט דאך לכת, און ביי די צוויי מצוות ווערט דערמאנט דאס לשון לכת, שטייט טוב ללכת אל בית האבל, דאס איז דאך הוצאת המת, מלכת אל בית המשתה, ללכת אל בית המשתה דאס איז דאך הכנסת כלה. והלא דברים קל וחומר, קאן איך אפלערנען פון א קל וחומר? מה דאך דברים שדרכן לעשותן בפרהסיא, די זאכן וואס דער סדר איז מען זאל זיי מאכן בפרהסיא, למשל די מצוה פון הוצאת המת וועלכער איז א ארעמאן אדער הכנסת כלה עניה, טוען דאך אנדערע מענטשן מקוה, מען ווייסט מען ווייסט וואס קומט פון דעם מענטש. דאָך זאָגט מיר אָן די תּורה, זאָגט די תּורה הצנע לכת, דבֿרים, דיע זאַכן, שדרכּן לעשׂותן בצנעה, דיע זאַכן װאָס מע קאָן טאָן דיע זאַכן באַהאַלטן, על אחת כּמה וכּמה איז אַװדאי און אַװדאי אַז מע דאַרף טאָן מצוות בצנעה, נישט האַלטן דאָס װאָרט. אמר רב לאזר, האט רב לאזר געזאגט, גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות, ס'איז גרעסער דער וואס טוט צדקה איז מער ווי איינער איז מקריב אלע קרבנות, שנאמר עס שטייט אין פסוק, עושה צדקה ומשפט, דער וואס טוט גערעכטיגקייט און משפט, נבחר לשם, איז בעסער פאר דעם אייבערשטן מזבח, פון א קרבן. ואמר רב לאזער, נאך האט רב לאזער געזאגט גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה, גמילות חסדים איז גרעסער פון צדקה. אין פסוק שטייט אזוי, הושע קאפיטל י' פסוק י"ב, זרעו לכם לצדקה קצרו, שניידט לפי חסד. אם אדם זורע, און וואס איז די ראיה פון דעם פסוק אז גמילות חסד איז מער ווי צדקה? צדקה איז גלייך צו פארזייען און חסד איז גלייך צום שניידן די תבואה. אם אדם זורע, ווען א מענטש פארזייט די תבואה. ספק אוכל, ספק אינו אוכל, ס'א ספק צו וועט האבן וואס צו עסן צו נישט, ווער ווייסט עס וועט ארויסוואקסן, אדם קוצר. ווען א מענטש טוט שניידן די תבואה, ודאי אוכל, וועט ער זיכער עסן, איז אז דער פסוק גלייכט צו גמילות חסד צו שניידן און צדקה צו פארזייען איז דאך א סימן אז חסד איז מער ווי צדקה. ואמר רב לאזער, נאך האט רב לאזער געזאגט אין צדקה משתלמת, די צדקה ווערט נישט באצאלט דעם מענטש דער שכר פאר דעם, אלא לפי חסד שבה, נאך די גרויסקייט פון דעם חסד, יעצט די זאך דאס איז די צדקה און די טירחה. וואס איך באמי זיך מיט א צדקה, למשל איך פיר אוועק די צדקה צו דעם ארעמאן, אדער איך זע איך גיב שוין דעם ארעמאן א פארטיגע זאך, איך גיב אים נישט קיין געלט צו קויפן ברויט, און איך גיב אים שוין פארטיגע ברויט, דאס ווערט אנגערופן די חסד, איז ווערט געצאלט נאך דעם חסד. שנאמר עס שטייט זרעו לכם לצדקה, וקצרו איז דער שכר וואס מען וועט געבן איז לפי חסד, לויט דעם חסד. תנא רבנן האבן די רבנן געלערנט, בשלושה דברים גדולים גמילות חסדים יותר מן הצדקה, מיט דריי זאכן איז גמילות חסד גרעסער פון צדקה, צדקה בממונו, צדקה גיט מען מיט געלט.

צדקה לחיים, צדקה גיט מען נאר פאר לעבעדיגע מענטשן, גמילות חסדים, בין לחיים בין למתים, א גמילות חסדים קען זיין מיט מתים אויך, ווי עס ווערט דערמאנט אין פרשת ויחי, ווי יעקב האט געזאגט צו יוסף'ן ועשית עמדי חסד ואמת, ווי רשי טייטשט דארט אז דאס איז חסד של אמת.

מלאה, טוט ער אנפילן די גאנצע וועלט מיט חסד. שמא תאמר, טאמער מיר וועלן זאגן כל הבא לקפוץ, יעדער איינער וואס וויל מאכן צדקה און חסד, קופץ, קען ער שפרינגען. דאס הייסט, דער עיקר איז נאר אפהענגיג פון דעם מענטש, אז דער מענטש וויל מקיים זיין די מצוה, איז אים לייכט מקיים זיין די מצוה פון צדקה און חסד, אז ער האט שטענדיג מענטשן וואס די מענטשן זענען הגון, ראוי מען זאל זיי געבן צדקה און חסד. אזוי וועסטו זאגן, תלמוד לומר, שטייט אין פסוק מה יקר חסדך אלקים. ס'איז שווער, נישט יעדער איינער קען מאכן דעם חסד.